ר' מענטשעלע, מאנאלאג פון א האלב משוגענעם. מיינע שכנים מאכן פון מיר חוזק, האלטן מיך פאר א משוגענעם, הלמאי איך מאל אויס אויף מיין אופן וואס ר' מענטשעלע איז, און ווי אזוי ר' מענטשעלע זעט אויס אין מיינע אויגן. מיינע שכנים זאגן איך בין א מענטש א נישט פארגינער, און מיינע פארגלייכענישן זענען משוגעת'ן פון א נישט פארגינער. איך פרעג זיי,

איר מיינט אז ר' מענטשעלע איז נישט געגליכן צו קראפעווע וואס וואקסט זיך שטיל הינטערן פלויט? גיי פרואוו, ריר עס אן, פרואוו איך בעט דיך, ריר עס טאקע נאר אן, גיב עס א גלעט, נעם עס צו דער נאז, וועסטו זיך שוין האבן צו קראצן. און טאקע דאס אייגענע מיטן סם-המוות'דיגן שוועמעלע וואס וואקסט זיך ארויס אויף א הויכן שטענגעלע מיט א רויט און מיט א געל באשפעקלט קאפעלושל

ממש ווי זיי מיינען צו זיך. קום נענטער, לאָמיר זיך באַקענען. דאָס בין איך, אַ ביסעלע געבויגן, נישט אַזוי הויך געוואָקסן ווי דער דעמב, נישט אַזוי ברייט געוואָקסן ווי דער לינדנבוים, נישט אַזוי גרין און הויך ווי דער טענענבוים. מאַך דיר אַ סימן און קום שפּעטער אין זומער צו מיר, ברענג מיט זיך כלים און זעק, ברענג פעסלעך,

ממש נישט דורכצוקוקן וואס אינעווייניג איז, און אינעווייניג איז נישט מער ווי א הארטער קאטשאן. זיי לאכן פון מיר ווען איך מאך צו זיי אז דאס זייט איר, זאלט איר מיר מוחל זיין, העפטלעך קרויט, א הארץ האט איר? איז דאס ביי אייך איינגעוויקלט אין שלייערן פאלש און באהאלטן? מחמת פול מיט סודות איז דאס רב מענטשעלע דאס בעל גאווה'לע,

איך ווייס, איך ווייס איך האב ר' מענטשעלען באדארפט פארגלייכן, איך בעט אייך איבער אייער כבוד, מיט א טכויר האב איך אים באדארפט פארגלייכן, וואס באפאלט די שוואכע הינער מיט זיין שלעכטן ריח, פארגלושעט זיי מיט זיין שלעכטן ריח. איך ווייס, איך ווייס, צו א כיטרען פוקסל האב איך אים באדארפט פארגלייכן, וואס גראבט זיך אריין אין א שטייג עופות,

אָדער צו אַ װאָלף, װאָס כאַפּט נאָר בײַם גאָרגל דעם אומגליקלעכן פֿערד, רײַסט אים אױף זײַן גאָרגל, און כאָטש רב װעלפֿעלע באַדאַרף נאָר אײן מאָלצײַט האָבן, פֿאַרגינט ער זיך צו נעמען און פֿאַרצוקן אַ גאַנצן פֿערד! האַ-האַ-האַ-האַ-האַ! איך האָב אפֿשר געקאָנט גאָר נעמען און פֿאַרגלײַכן רב מענטשעלען מיטן הונט, װאָס שטײט אױף די הינטערשטע פֿיס, שטעקט-אַרױס די צונג, די סלינע רינט אים פֿון מױל,

יא, נעמט נישט פאר אומגוט, ביי די אידעלעך איז חן אן עולם ומלואה. חן מענטשעלעך האבן מיר ביי אונז אן א שיעור. פוי זאל עס ווערן, קיין חידוש נישט וואס גוים האבן אונז פיינט. אליין גראבט מען זיך אין דר'ערד אריין, און אויבן שיינט מען מיט גרינע בלעטער. אליין איז מען שטארק מיט א שטארקייט וואס וועפט זיך אויס. האהאהא. שכנים האלטן מיר פאר א משוגענעם. אז איך רעד און רעד קומען מיר טרערן אין די אויגן אריין און אין האלז ווערט מיר א גאמולקע. זיי זאגן אז איך בין אליין א חן, מישטיינס געזאגט. יא, אפשר, וואס קומט ארויס? אמאל האב איך געמיינט אז איך בין א מענטש און מיר איז גוט וואס איך בין א מענטש. און איצטער עס איך מיך. איך זאָג מיך אָפּ פֿון מײַנע ברידער-מענטשעלעך, און לאָזט מיך זאָגן װאָס איך טראַכט פֿון זײ. אױב איר װילט, קאָנט איר מיר אױך האַלטן פֿאַר אַ משוגענעם, האַ-האַ-האַ-האַ! אַ מענטש איז נישט פֿון אײַזן, מאָנאָלאָג.

מיין זון וואלט מיך שוין איצטער געהאלטן בכבוד. איך אליין וויל צו אים נישט אנקומען, מיר איז דא גוט. אז מען איז שוין אלט, קרוב צו זיבעציג יאר, איז דאך צייט ארויסצושלאגן זיך פון קאפ נארישקייטן. אבער איך בין אמאל געווען זיבעצן יאר. ווער ס'פארגעסט און ווער ס'געדענקט? איך געדענק מיין יוגנט. אוי געדענק איך זי, און טאקע דערפאר וואס א מענטש איז נישט פון אייזן, א מענטש איז שטארקער פון אייזן, מחמת א מענטש קען איבערטראגן מער און נישט צעבראכן ווערן, כאטשבע בייגן בייגט זיך א מענטש. אמת, ס'איז נישט שיין אז א מענטש בייגט זיך, בפרט א פרוי וואס האט אין דער יוגנט געהאלטן דעם קאפ הויך. ווי איר קוקט מיך איצטער אן בין איך א שברי כלי. פֿינף און פֿערציק יארעלעך איבערגעלאזן דא אויפן סיידוואק אויף ארטשארד סטריט.

ס'ליכט פֿון די אױגן, פֿאַרװאָגלטע נעכט, מיט טרערן אױסגעװײקטע קישנס, און װאָס דען נישט? ס'מײדלשע האַרץ האָט זיך אָנגעגאָסן מיט שטילער בענקעניש ביז צום פֿאַרשװוּמען-װערן. האָט מען געשלונגען די טרערן, זיך געװאָרגן מיט די טרערן און געגלױבט, אַז דאָס איז שױן ס'ביטערע מזל פֿון אַ מײדל, אױב זי איז נאָך אַ שײנע דערצו,

אמאליגע יארן האט די ליבע געהאט מער טעם און מער ריח. נאר צי וואלט איך מיר געלאזן קיין אמעריקע מיט מיין מאן? אוודאי נישט. געטראכט אין אמעריקע אין דער פרייער מדינה ווי מ'האט יעמאלט געשמועסט וועט ער מיך אוועקווארפן. א שאלטיק געווען, כאטש כ'האב עס איצטער נישט געדארפט ארויפברענגען מער אויף די ליפן. הנאה האט ער געהאט, דער גוטער יאר האט אים געוואוסט פון וואנען און וואס.

נו, וואָס באַשטראָפֿן האָב איך אים באַדאַרפֿט? צאָלן אים מיט דער אייגענער מטבע? אַוודאי בין איך אַמאָל געווען יונג. אַוודאי ווען איך וואָלט נאָך דערלאָזן. ס'איז דאָך אַן אַלטע מעשׂה, יענעמס איז געשמאַק. געווען טרייפֿענע אויגן, וואָס זענען דיך נאָכגעגאַנגען. כאָטש אַ בייבי אויף דער האַנט האָט עס נישט געשאַט צו פֿרעסן דער יונגער מאַמע מיט די אויגן. וואס? כ'ווייס? איר טראכט די שלעכטציקייט רעדט אין מיר? אדער די ביטערניש רעדט ארויס פון מיר? אוואדי איז מען פארביטערט. א מענטש האט א גאל. א מענטש האט א הארץ. אוואדי האט אזוי נישט געדארפט זיין. א מאמע'ס הארץ זאל ווערן ווי א שטיק פארזשאווערט אייזן. ניין, איך האב זיך מיט מיין זון נישט געקריגט. מיט מיין שנור אוואדי נישט.

הלמאי זי האָט גענומען און פֿאַרהאַקט די טיר פֿאַר אַ שװיגער. דאָ האָב איך אַפֿילו נישט אױף װעמען צו האָבן פֿאַראיבל. אױף דער שנור אַװדאי נישט. אױף מײַן זון? כ'װעל אײַך זאָגן דעם אמת, כ'געדענק שױן גאָרנישט צי כ'האָב אַמאָל געהאַט אַ זון. אפֿשר בין איך װערט דעם שטעקן? אפֿשר איז נישט רעכט, אַז אַ מאַמע האָט אײביקע טענות צו אַ קינד? קינדער האָבן נישט געבעטן מע זאָל זײ ברענגען אױף דער װעלט.

אדער אויב שוין יא געבערן, האט זי געזאלט געבערן שטיינער און נישט קיין קינדער. קוקט נישט, כ'בעט אייך, א נאווינע, א אידענע לאזט טרערן? ס'איז שוין אזוי באשערט, די מאמע זאל פארגיסן טרערן. איך האב זיך געשלאגן קאפ אן דער וואנט ווען מיט זעכצן יאר צוריק האט זיך דער טאטע פון מיין קינד אנידערגעלייגט און שוין נישט אויפגעשטאנען.

נישט מער, מ'איז געבליבן אויפן סיידוואק, טאקע אויף דעם אייגענעם סיידוואק וואו מיינע יונגע יארן האבן געטשאכניעט און צעטראטן געווארן פון מענטשישע פיס. איר פארשטייט, מיין זון בעני איז אנומלט אראפגעקומען אויף אורטשארד סטריט, איז אומגעגאנגען הין און קריק, האט זיך כלומר'שט געמאכט אז ער זעהט מיך נישט, אט ווי איר זעהט מיך דא אזוי זיצן בין איך יעמאלט אויך אזוי געזעסן אויפן איבערגעקערטן קעסטל. נאך איידער כ'האב אים דערזעהן האט עס מיר אין הארצן אזא זעץ געטון, אז ס'הארץ האט זיך מיר אפגעריסן, און אז איך האב אים דערזעהן פארשטיי איך אליין נישט פארוואס מיר האט זיך אזוי אין הארצן אפגעריסן, כ'האב תחילת חשק געהאט א נעם טון דעם קאשיק מיט געבעקס און לויפן וואו די אויגן וועלן מיר טראגן. אבער ס'איז נישט אויסגעקומען, ער אפנים אויך האט מיך דערזען און נישט געקאנט פועל'ן ביי זיך תיכף צוצוגיין, מיר האבן זיך שוין נישט געהאט געזען מערער ווי א יאר צייט. וואס מאכסטו מאמע? מאכט ער צו מיר, און איך זעה די אויגן זענען אים פארלאפן געווארן מיט טרערן, פארשטאנען עפעס איז געשען, פארשטאנען אז אויב א קינד דערמאנט זיך אן דער מאמען איז עס נישט אומזיסט, און ווי מיין הארץ האט מיר נישט פארקלעמט, איז דאס דווקא וואס אים זענען די אויגן פארלאפן מיט טרערן, האב איך מיר געמאכט כליודע גלייך ווי כ'וואלט א ווילד פרעמדן באגעגנט. אים האָט עס שטאַרק געחידושט, ער האָט אַ ביטערן שמייכל געטאָן און ווידער געפֿרעגט, וואָס, דערקענסט מיך גאָרנישט? ביסט אויף מיר ברוגז? דאָס פּאַסט נישט פֿאַר אַ מאַמען, וואָס מאַכסטו? בין געקומען מיט דיר איבערשמועסן, וויל נעמען אַ דירה און דיך אַרײַננעמען, מירן לעבן אין איינעם. האָט עס מיר ווי מיט אַ מעסער אַ שטאָך געטאָן אין האַרצן.

זי איז מיר געווען א געטרייע ווייב און געטרייע מאמע, די קינדער האבן געהאט פאר מיר אפשיי, האבן גארנישט געמאכט קיין וועזן פון דעם וואס דער טאטע איז א איד, נאר די לעצטע צייט האט זי אנגעהויבן גיין אין טשורטש, דארטן האט זי זיך אנגעהערט מיט פינסטערע דרשות אויף אידן, אליין איז זי געווארן גאר אן איבערגעקערטע און האט די קינדער אויך אנגערעדט מען זאל דעם טאטן ארויסשטעקן א צונג,

אַלץ, אַלץ שטעכט מיר איצטער װי מיט שפּיזן. װעל איך געבן צום לעבן איר און די קינדער װעל איך געבן גענוג צום לעבן. כ'װיל נאָר דו זאָלסט זיך אױפֿהײבן פֿון דאַנען. איך װעל מאַכן אַ הײם פֿאַר דיר און פֿאַר מיר. איך װעל דיר האַלטן בכּבֿוד, װי נאָר אַ זון קען האַלטן אַ מאַמען בכּבֿוד. איר הערט? ער װעט דער מאַמען האַלטן בכּבֿוד, װי נאָר אַ זון האַלט אַ מאַמען בכּבֿוד. ס'דאך אבער א ביטערער אמת אז בכבוד קען נאר האלטן אויב גאט האט באשערט איז א מאן קען האלטן זיין ווייב בכבוד. אבער א זון א מאמען אז אך און וויי צו די יארן מיט וואס קינדער צאלן א מאמען, כאטש איך זאג אז א מאמען קומט נישט בעסער, א מאמע איז ווערט דעם שטעקן, און דער עיקר האב איך דאך פארשטאנען אז ער איז פארקראכן אין א גרויס אומגליק, און ער גלויבט אז אויב ער וועט נעמען

דאס האב איך נישט געוואלט טון. אויף אזא דרך פירט נישט א מאמע איר'ס א קינד. מעג זיך דאס קינד פארקריכן אין בלאטע אריין, און כאטש זיין ווייב די מאמע פון זיינע קינדער איז א גויה, און ווי ער דערציילט האט זי אים אפגעשפיגן אין פנים אריין און אנטקעגן אים ארויסגעשטעלט די קינדער. גיי דיר צוריק צו דיין ווייב און צו דיינע קינדער האב איך אים געזאגט. איז דאס א שטראף פון גאט? נעם זי אָן ווי עס פּאַסט פאַר אַן אָרנטלעכן מאַן. דיין מאַמע וועט שוין איר וועלטל ווי ס'איז דורכשטופּן. דיין מאַמע האָט זיך שוין אויסגעלערנט צו קייען די ערד און מיינען ס'איז מאַרצעפּאַנעס. דיין מאַמע וויל נישט האָן דאָס וואָס זי האָט נישט געקענט האָן ווען זי איז געווען יונג, וואָרן אָט אַזוי ווי דיין ווייב באַהאַנדלט דיך האָב איך באַדאַרפט דיין טאַטן באַהאַנדלען. און אפשר גאָר קומסטו אָפּ פאַר דיין טאַטנס זינד קען איך דיר שוין אוודאי און אוודאי נישט העלפן. ביי די ווערטער האב איך די אויגן באגראבן אין סיידוואק און אפילו נישט געזען ווי און וואוהין מיין זון איז נעלם געווארן. אז איך האב אויפגעהויבן די אויגן און געזען אז ער איז נעבן מיר נישטא, האב איך געמיינט אז דאס איז געווען א וויסטער חלום. בין איינגעשלאפן און מיר האט זיך עס גע'חלומ'ט. אבער איך פארזיכער אייך אז דאס איז נישט געווען קיין חלום, מחמת א מענטש איז אין חלום נישט אזוי הארט ווי איך בין געווען צו מיין אייגן קינד צו מיין פלייש און בלוט. נאר מיר פארדריסט נישט וואס איך האב זיך אנגעטון א כח, געמאכט א פנים ווי כ'וואלט פון אים נישט וועלן וויסן און הערן. מיין צובראכן לעבן קען מיר קיינער נישט גאנץ מאכן. מיין וויסט לעבן קען שוין איצטער קיינער נישט באשיינען. אפילו אן אייגענער זון אויך נישט.

און איר מיין פריינט, אייך באדארף מען נישט אריינלייגן קיין פינגער אין מויל, איר פארשטייט אזוי גוט ווי איך אז א שפיל פארן טייוול איז נישט ארויסגעווארפן. אמת, דער טייוול וויל דיין הארץ, דער טייוול וויל דו זאלסט ברענען און סארפענען, ברענט מען און מען סארפעט, אויף דעם איז מען אן אקטיאר.

אוודאי מיין פריינד, מיין שטערן האט געלויכטן, איז דאס געווען יעמאלט ווען מיינע אלע צען נשמות האבן געשטעקט אין מיינע פיס. יא יא, מאכט נישט קיין זויערע מינע, איר מיינט אז אן אקטיאר איז דער וואס האט א גלאטע צונג און האט נאך דערצו א זיס קולעכעל צי א ווייבעריש פענעמל?

און טרערן אמת'ע גאנצע פעסער. א שיין פנים וואלט אבער דאס גאנצע טעאטער געהאט ווען מען זאל אויפן סטעידזש כסדר פראווען חזנות. טעאטער איז טעאטער, האט מען אויסגעגאסן דאס ביסעלע טרערן, האט די פרומע נשמה זיך אין הארצן געקלאפט חטאתי, האט תיכף דאס קעפעלע ארויסגעשטעקט די לייטישע נשמה. דאס זינדיגע הערצעלע האט געבעטן.

אוי, טאַטעלע, ס'הערצעלע גלוסט נאָך אַזאַ זאַך, װאָס איך האָב אינדערהײם אין רוסלאַנד ניט געהאַט. טאַנץ, לעבן מײַנס, טאַנץ, נשמה מײַנע, טאַנץ מיר אױס די פֿאַרשפּילטע ליבע מײַנע, טאַנץ מיר אױס דעם נחת פֿון מײַנע קינדערלעך, טאַנץ מיר אױס מײַן שװערע דאָליע, טאַנץ מיר אױס מײַנע פֿאַרפֿלױגענע יאָרעלעך. הוי מיין פריינט, מאלע וואס א אידיש הארץ פילט יעמאלט, מאלע וואס עס פילט דאס הארץ פון א כשר'ער אידישער טאכטער וואס האט אין דער אלטער היים נישט געטארט א קוק טאן אויף א שיינעם מאנסביל. הוי מיין פריינט, אין יענע יארן ווען מיין שטערן האט געלויכטן, בין איך געווען דאס פלייש פאר די הונגעריקע,

אוי טאטעלע! האט מיטאמאל פונעם פובליקום א צעפלאגטע שטים א געשריי געטאן, הער שוין אויף צו טאנצן, הער שוין אויף, אז נישט וועל איך דיר מיט א דראונג די פיס איבערברעכן! איר פארשטייט מיין פריינט וואס דאס האט געמיינט? דאס האב איך די אייפערזוכט אנגעצונדן מיט מיין טאנץ, כאטש א אידישע טאכטער איז געזעסן לעבן איר מאן אבער וואס האט זי געקענט טון אז איר הארץ האט זיך הויך אויפן סטעידזש אוועקגעלאזן טאנצן אינאיינעם מיטן ליכטיגן שטערן? הא? וואס וועט איר זאגן? אז אין אידישן טעאטער האט מען אוועקגעקוילעט אידישע טעכטער? ווי היינטיגע קריטיקער-שרייבארעס דערציילן אז דאס אידישע טעאטער האט אוועקגעקוילעט דאס אידישע פאלק אין דער גאלדענער מדינה,

דער סטעידזש איז געווען מיין הימל, אין אים בין איך געווען ווי א שטערן איינגעפאסט. דאס פובליקום, נאך א טאג ארבעט אין שאפ, נאך א שווערן סאפער, איז געווען געגליכן צו א פארכמארעטן דרויסן. שווער און פינסטערלעך, מיט א נאגעניש, מיט א בענקעניש צוריק אהיים. אוי, טאטעלע, זונעלע, א בריוועלע דער מאמען זאלסטו נישט פארזאמען. איך בין געווען דאס בריוועלע צו דער מאמען, און איך בין געווען דער דונער וואס האט זיך, הא-הא-הא-הא, געקייקלט אין דער פינסטערע כמארע. איך בין געווען דער בליץ וואס האט געפאסעוועט די פארוואלקענטע הערצער, פארטריבטע און פארקלאגטע נשמות, און איך האב ארויסגעריסן דעם גאסרעגן פון די אויגן ארויס, און איך האב דערנאך אנגעצונדן די הערצער און באלויכטן די נשמות. איך האָב געטאַנצט. די סטיידזש-ברעטער האָב איך נישט אָנגערירט. צווישן הימל און ערד בין איך געווען. דעם הימל האָב איך אַראָפּגעבראַכט אויף דער ערד. געשפּילט, אָפּגעשפּילט און פֿאַרשפּילט. ס'איז אַ ווייטיק צו מישן די בלעטלעך פֿון אַ פֿאַרשפּילט און אָפּגעשפּילט לעבן. יעס, מײַן פֿרײַנד, געשפּילט האָט מען אַ מאָל, פֿאַרן טײַוול איז דאָס אַ שפּיל געווען. יעמאָלט איז אַ טעאַטער געווען, איצטער, די שטערן זענען געפֿאַלן, די געפֿאַלענע שטערן אויף דער ערד, און דאָס גאַנצע טעאַטער ליגט אין דער ערד. אוי, טאַטעלעך, שטערנדלעך שיינענדיקע, פֿאַר וואָס זייט איר אַזוי שנעל אויסגעלאָשן געוואָרן? סוף פון מאנאלאג א געפאלענער שטערן. סוף זייט איינס המשך זייט צוויי.